העלא, א גוטן ערב שבת, מורי ורבותי, כ'בין נאך אלץ אויף די קאר מהלך, כ'בין נאך אלץ נישט געטראפן א נייע מייק וואס ארבעט, טאמער איינער וויל מנדב זיין א מייקראפאון וואס א פראפעשענעל מייקראפאון וואס מ'קען אריין פלאגען אין א אין א געלעקסי פאון, וואלט איך געהאט א גרויסע מוצא, מ'זאל קענען עס בעסער הערן, ביז דערווייל איז עס אזוי.

לערנען, צו זוכן טיפע דביקות, מען גייט נאר טון בין אדם לחבירו, מען גייט נאר, מען קען זאגן אזא דרשה, מען קען זאגן אזא דרשה, רבותי די די וויכטיגסטע זאך, די עיקר קדושה, די עיקר עיקר אלוקות איז נישט נישט אין זיך פילן פליען אין הימל, נאר אין טון א טובה פאר א איד. און מען וועט טאקע אזוי טוען, מען וועט מקדיש זיין רוב צייט און רוב מח נאר אויף טובה טון פאר מענטשן און צו פרובירן צו זיין א גוטער מענטש, פשוט בפועל ממש. דאס הייסט מכריע געווען, דאס הייסט מען האט אפגעהאקט איין צד פון די דילעמע, מען האט אפגעהאקט איין צד פון די שאלה און מכריע געווען, אזוי ווי איין וועג, און עס איז דא מענטשן וואס טוען אזוי און עס איז נישט, זיכער נישט אפגעפרעגט די ווארט, עס איז איין וועי פון א ריכטיגע שאלה.

איך מוז זיך דאך טוהן פאר מיין רוחניות אויך, איך קען נישט נאר העלפן מענטשן א גאנצע טאג, און דעי דעי דעי דעי דעט דעט איז עקשעלי א מאטש טרוער וועי, ביקאוז עס איז נישט אמת, דאס הייסט ווען איינער זאגט, עס איז דא אסאך שיטות אזוי, און איך וויל זייער שטארק מדגיש זיין, עס איז דא זייער אסאך תורות, פיליסאפיעס און.

ווי סאך מען קען, האלט אין קאפ די צוויי, די צוויי דייעלעקטיק, די צוויי צדדים, און און גיי מיט ביידע, און עסט זען, עסט זען אז אין דיין לעבן, סאמהאו, פארענפערט זיך עס, ווייל דו סלאולי ווערסטו, לעבסטו נישט אין אזא סארט צוריסעניש, מען איז נישט צוריסן מיט דעם, מען ווערט, מען ווערט, מען ווערט, מען ווערט בסדר, מען ווערט קאמפטעבל, מען ווערט, מען הייבט אן צו פארשטיין ווי אזוי זיי זענען מקבל זה מזה, ווי אזוי, ווי אזוי דאס וואס ער איז אביסל שלעכט איז מאכט אים באמת אביסל גוט, ווי אזוי דאס אביסל גוט מאכט אים אביסל שלעכט.

גייט זיך פארענטפערן די קשיא, אין די ענד גייט פרעה ארויסשיקן די אידן, און איך ווייס אז עס גייט נישט זיין גלייך, איך ווייס אז ס'איז דא אינצווישן א גרויס פראבלעם, איך בין נישט נעלם פון די וועלט, איך זאג נישט אז מען קען ארויסטאנצן פון מצרים אויף איין רגע, אבער די איינציגסטע זאך וואס איך קען יעצט זאגן למעשה איז, פליז, פליז, בבקשה ממך, אנטלויף נישט, און איך גיי טון וואס איך קען, נאר צו מאכן אז זאלסט נישט אנטלויפן, האלט די קשיא אין קאפ, האלט עס, בלייב מיט דעם, אנטלויף נישט, פליז, בלייב דא. און די תנועה פון בלייבן דא, די תנועה פון וואס זאגט, וואס זאגט א מענטש בנפש, איך בין דא, איך שטיי דא, די טיר איז פארמאכט, איך שטיי, איך בלייב שטיין ביים טיר, איך זאג נישט, איך אנטלויף נישט פון די קשיא, איך בין נישט מכריע צו איין צד פון די דילעמע גלייך, ווייל.

דו מאכסט ליצנות, דו ביסט נישט, יור נאט סיריעס, יור נאט טעיקינג יורסעלף סיריעסלי און פרעה גייט דיך נישט נעמען ערנסט, קיינער גייט דיך נישט נעמען ערנסט אזוי, דו ביסט נישט עכט. וואס איז וואס איז די אמת'דיגע מעשה? די אמת'דיגע מעשה איז אז יעדע איינע פון די פון די פון די קליינע מכות האט עפעס געטון און ס'איז אלעמאל געווען א סיבה, ס'הייסט אלעמאל דא א צד, ווען פרעה ווען פרעה קומט צו משה און ער שרייט קוק די מענטשן שטארבן, איז ער דאך גערעכט, כ'מיין.

אבער לעבן איז אז כסדר האב איך האב איך סתירות און אביסל וויל איך פאוקעסן נאר אויף זיך און מיין פערסענעל עבודת השם אדער אינטעלעקטשול אדער וואס ס'איז און אביסל ווייס איך אז איך בין א מענטש איך דארף העלפן מענטשן און יעדן טאג גיי איך מיט די אלע זאכן און א גרויסע חלק פון לערנען ווען מ'לערנט ווען איינער לערנט ספרים וואס רעדן פון חיים פנימיים וואס רעדן פון עבודה פנימית וואס רעדן פון די אלע סארט זאכן. די וואס זענען אמת'דיג, נישט די וואס זייער שנעל כאפן זיך צו צו איין טעאריע אדער צו איין שיטה און גייען מיט דעם און הרג'ענען אלע אנדערע, זעט מען אז א גרויסע פארט פון עס איז צו זיך באקענען, זיך זיך צו ווערן א פרענד, צו ווערן א חבר, פון פארשידענע אנדערע תנועות וואס איז דא בנפש, איז דא א תנועה וואס איז מיט לערנען ליבאוויטשער ספרים אדער ברסלב'ער ספרים.

און פארקערט, די וועג, די אומנות, די אומנות פון, פון, פון זיין א מענטש, פון זיין א מענטש וואס, וואס איז א מענטש, איז, איז צו קענען ווערן א חבר, צו ווערן פרענדלי מיט די אלע מצבים, מיט די אלע סיטועשאנס, מיט די אלע טענות, מיט די אלע מיינד סיטועשאנס, מיט די אלע ריעליטי סיטועשאנס, און, און זיך האבן, ער ווייסט שוין, אקעי, יעצט, יעצט איז מען אין די, אין די מצב.

וואס איך רוף אויפגעבן איז מיינט נישט נאר אויפגעבן און ווערן עפעס א אקעי מיט פרובירן צו ווערן א נארמאלע בעל בתי'שע איד, אויפגעבן מיינט מכריע זיין, אויפגעבן מיינט אסאך מענטשן געבן אויף, ווייסט ווי אזוי זיי געבן אויף? ער געווערט א בעל תשובה, ער איז א רעליגיעזע איד, ער דארף שוין מער נישט טראכטן, ער האט שוין אלע, מען האט שוין פארענטפערט אלע קשיות, אדער איינער ווערט איז ער ברסלב'ער, בסדר, ער האט שוין אויפגעגעבן אויף זיין לעבן בעצם, די רגע וואס ער זאגט הריני ברסלב'ער. האט ער אויפגעגעבן, דאס איז ווען די ברסלב'ער רבי זאגט אז מ'טאר נישט זיך מייאש זיין, ס'מיינט אז מ'טאר נישט ווערן קיין ברסלב'ער, ווייל צו זאגן איינער איך האב געהאט, כ'האב געהאט פארשידענע דילעמעס, כ'האב געהאט פארשידענע פראבלעמען, כ'האב זיך פרובירט מחזק צו זיין, כ'האב געהאט פארשידענע שאלות, כ'האב געהאט פארשידענע קשיות, פארשידענע חיפושים, איך האב א סוירטש, איך וויל ערגעץ אנקומען, איך וויל פותר זיין, געוויסע יסודות'דיגע זאכן אין א מענטש, אין די מענטשליכע לעבן, אין די מענטשליכע קאנדישן.

ער האט זיך מייאש געווען פון יענע פארט, אז יענע חלק בנפש, יענע חלק בעולם, יענע טענה, האט ער זיך מייאש געווען, ער גייט עס קיינמאל נישט פיקסן, ער איז א ברסלב'ער, ווען מען פרעגט אים קשיות, אלעס, אלע קשיות זענען מניעות, און ער איז דוחה די גאנצע חלק פון די וועלט, די גאנצע ערב רב, די אלע בלבולים, די אלע זאכן, אלע טענות, אלע חלקים וואס ווערן נישט.

אבער דאס איז א מורא'דיגע שאלה, דאס וויאזוי קען מען זיין א ביזנעסמאן און נאך אלץ זיין איינער וואס דרייט זיך מיט אסאך געפערליכקייט, דאס איז נישט קיין פשוט'ע שאלה, די שאלה אפשר נעמט זיבעציג יאר צו פארענטפערן, איז מילא, איז וועגן דעם די תירוץ אויף די קשיא איז נישט אמת'דיג די סעלושען וואס זיי זוכן, די תירוץ אויף די קשיא איז די תירוץ אויף די קשיא און למעשה.

כתר איז טייטש דאס איז די עכטע מידה דאס איז די נענסטע זאך צו עצמיות צו עצמיות עצמיות הנפש ווען א מענטש זאגט זיין עצמיות הנפש איז גוט זיין עצמיות הנפש איז איז מחובר צו גאט זיין עצמיות הנפש איז א איד זיין עצמיות הנפש איז איז איז הייליג איז ריין וואס וואס ער מיינט איז ער האט נישט אוועק געגאנגען פון די טיר ער שטייט נאך ער ווארט נאך ער ער ער ווארט נאך און ווען ער די ווארטן די ווארטן אין די ווארטן ליגט פון א אנדערע בליק אין די ווארטן אליינס ליגט ליגט די סאלושן

וואס נאך דא? ס'איז נאך דא א קשיא, משה רבינו, קיינמאל נישט, קיינמאל נישט. וואס עס זאל נאר געשען, ער איז שוין ארויס פון מצרים, ווייסט ער נאך אלץ, אז ער שטייט נאך אלץ, אזוי ווי, ווי שטייט ביי קריעת ים סוף, התיצבו וראו את ישועת השם, און ער ווייסט אז ער דארף מתפלל זיין, און זענען אנקומען זענען סטאק נאכאמאל, און. זיין זיין זאך, די סיבה פארוואס ער איז משה און נישט און נישט אלע אנדערע מענטשן זענען משה, איז ווייל ער שטייט אלעמאל, ער ער איז אלעמאל גרייט צו זען די נעקסטע זאך, ער איז אלעמאל גרייט אז ער איז נאך אלץ דא, און ער האלט ער האלט די אלע זאכן, ער קען האלטן שישים ריבוא שישים ריבוא אידן קען ער האלטן, קען ער האלטן אין זיין און מיט זייערע א יעדע איינעם'ס יצר הרע און מיט יעדע איינעם'ס פראבלעם מיט יעדע איינעם'ס שאלות מיט יעדע איינעם'ס סתירות, די אלע זאכן קען ער האלטן, ער קען זיי אלע ארויסנעמען פון צו נעמען נישט נאר דעם אפילו די ערב רב.

חז"ל זאגן אז אין יענע אין יענע תפילה וואס איז נישט געלונגען איז ארויסגעגאנגען לוט און פון דעם קומט ארויס דוד פון פון רות דא דא מצאתי דוד עבדי אין סדום דא ליגט א נקודה פון משיח ווען דו זאגסט איך בין עודני עומד לפני ה' איך איך מיר אפילו ווען וילך ה' ואברהם שב למקומו וואס איז מקומו מקומו איז איז זיין תפילה דאס הייסט ער ער שטייט נאך אלץ האסט אים האסט אים געוויזן האסט אים טויזנט פראצענט אפגעפרעגט יא און ער ווארט נאך אלץ אויף משיח. אדער פארקערט, האסט אונז טויזנט פראצענט געוויזן א מורא'דיגע גאולה, עס איז געווען ממש אותות ומופתים, עס האט זיך געדונערט און געבליצט, און מען האט געמאכט א גאנצע מתן תורה, נאך מתן תורה, משה רבינו שטייט נאך אלץ, די אנדערע מענטשן, די עגל, האט מען נישט געקענט, זיי זענען געווארן פארלוירן, דאס הייסט, אונז ווארטן זה משה האיש לא ידענו מה היה לו, זיי האבן אויפגעהערט צו ווארטן, אויפגעהערט צו ווארטן, דאס הייסט א עגל. די רגע וואס מען הערט אויף צו ווארטן, וואס מען הערט אויף צו צו קענען סובל זיין, צו קענען האלטן אלע צדדים פון די וועלט, אלע צדדים פון די אלע סארט דילעמעס אויף איין מאל, און זיי האלטן צוזאמען, דעמאלטס דעמאלטס גייט עס זיכער נישט זיין קיין גאולה, דעמאלטס גייט זיכער נישט זיין קיין גאט, דעמאלטס גייט זיכער נישט זיין קיין חג לה' מחר, דאס גייט אפשר זיין א עגל, אפשר גייט עס זיין, עס גייט זיין פארשידענע פראבלעמען, מען גייט מאכן פון דעם א גאנצע רעליגיע, א גאנצע זאך פון די איין צד, רוב רעליגיעס זענען בעצם אנגעכאפט איין צד, ס'איז אמת, ס'איז. איינער מאכט א גאנצע רעליגיע פון חסד השם, פון גרעיס, און א מענטש קען גארנישט טון נאר די אייבערשטער, דאס איז א מורא'דיגע נקודה, דאס איז א מורא'דיגע נקודה של אמת, אבער און עס איז דאך דא א פארקערטע נקודה וואס זאגט אז א מענטש דארף מאכן א שיתוף מעשה בראשית, און א מענטש דארף זיך נעמען אויף זיך אחריות, קען נישט אלץ ווארפן אויף גאט, די צוויי נקודות זענען א סתירה, און מען קען אפשר, עס איז ממש דא צוויי רעליגיעס אויף די וועלט, וואס זיי שלאגן זיך, און איינער האט זיך מחליט געווען אז מען דארף גיין מיט דעם, און ער האט געהארגעט יעדע איינעם וואס גייט מיט די אנדערע זאכן, ממה נפשך האט ער געהארגעט די אלע צדדים וואס זאגן אז מען קען נישט גיין מיט דעם,

איז אליינס א גאנצע א גאנצע גאולה און איך וויל נאר ענדיגן מיט די חסידישע ווארט ליבאוויטשע ווארט האט מען געפרעגט ס'איז דא זייער אסאך מאמרים זייער אסאך מאמרים אין חבד וואס הייבן זיך אן מיט אזא סארט קשיא למה ירדה הנשמה למטה פארוואס די נשמה קומט זיך קומט זיך פון כסא הכבוד קומט זיך פון א פלאץ פון א מורא'דיגע דביקות און פארוואס גייט עס אריין אין די וועלט כדי וואס גייט עס אריין אין די וועלט וואס איז א פלאץ פון ריחוק פון הסתר פנים און ס'דא פארשידענע תירוצים אז ירידה לצורך עליה פון דעם קומט ארויס א גרעסערע זאך און האט איינער אמאל געפרעגט פארוואס פרעגט מען נאכאלץ די קשיא פארוואס אזויפיל אזויפיל מאל פרעגט מען די קשיא מען ווייסט דאך שוין די תירוץ אקעי דארף נאכאמאל ווערן אויסגעבאדערט ביי די קשיא.

נשמה למטה און אין דעם אין דעם ליגט די די אמת'דיגע נקודה פון לעבן מיט די חסידישע תורה ליגט אין אין הערן די קשיא יעדן טאג אסאך מער ווי אין גלייבן די תירוץ זאל מען האבן א גוטע שבת און קענען לעבן מיט זייער אסאך קשיות און אנדערע צדדים און ווארטן.